זאגט די גמרא און האלט מיר אונז, מסכת ברכות דף כד עמוד ב', איינס פאר די ברייטע שורות. תנו רבנן, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, היה ישן בטליתו, אויב א מענטש איז געשלאפן, ער האט געהאט א טלית אויף זיך, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה, ס'איז זייער קאלט, נישט געווען קיין סטיעם יענע צייטן, און ער האט געוואלט ליינען קרישמע, חוצץ בטליתו על צווארו, זאל ער נעמען די טלית, דאס הייסט די קלייד וואס ער האט אן, מאכן טייט ארום די האלז, דאס זאל זיין וואס זאל מפסיק זיין צווישן אים און די ערווה, וקורא קרישמע און אזוי ליינט ער קרישמע. ויש אומרים על ליבו, ער זאל טייט מאכן די טלית על ליבו, ס'זאל זיין א הפסק, ס'זאל נישט זיין ליבו רואה את הערווה. פרעגט די גמרא ותנא קמא, תנא קמא וואס זאגט אז ער לייגט די טלית ארום זיין האלז, הרי ליבו רואה את הערווה, אויב אזוי וויאזוי קען ער ליינען קרישמע אזוי? ענטפערט די גמרא קסבר תנא קמא לערנט ליבו רואה את הערווה מותר און ס'איז נישט קיין פראבלעם. זאגט די גמרא, אמר רב הונא אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המטונפות, אויב א מענטש האט געהאלטן אינמיטן גיין במבואות המטונפות, א פלאץ ווי ער טאר נישט ארויסזאגן דבר שבקדושה, וואס זאל ער טון, מניח ידו על פיו וקורא קרישמע. הגם ער איז במבואות המטונפות, זאגט ר' הונא אין נאמען פון ר' יוחנן א עצה, ער קען לייגן די הענט אויף זיין מויל, וואס דאס גייט מפסיק זיין און אזוי קען ער ליינען קרישמע. אמר ליה רב חיסדא, רב חיסדא האט דאס געהערט, האט זיך רב חיסדא שטארק געקריגט אויף דעם, האלוקים, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומיה אפילו טאמער רבי יוחנן וואלט עס מיך עס אליינס געזאגט מיט זיין מויל, לא צייתנא ליה, וואלט איך אים נישט געפאלגט, ווייל רב חיסדא האט געהאלטן אז ס'איז נישט אויסגעהאלטן. איכא דאמרי אז א אנדערע אמורא האט עס נאכגעזאגט בשם א אנדערע תנא, אמר רבה בר בר חנה אמר רב שי' בן לוי, היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו וקורא קרישמע. אמר ליה רב חיסדא לויט די גירסא רב חיסדא האט עס געהערט נאכזאגן בשם רב שי' בן לוי, האט ער זיך געקריגט און געזאגט האלוקים אם אמרה לי רב שי' בן לוי בפומיה, אפילו טאמער וואלט מיך עס אליינס קלאר געזאגט מיט זיין מויל לא צייתנא ליה וואלט איך נישט געהערט פון וואלט איך מיך נישט צוגעהערט. קומט אויס האמיר עס א מחלוקת צווישן רב הונא אמר רבי יוחנן אדער רבה בר בר חנה אמר רב שי' בן לוי, צוזאמען קריגן זיי זיך מיט רב חסדא. פרעגט די גמרא, ומי אמר רב הונא הכי, וויאזוי קען זיין אז דו קענסט נאכזאגן אין נאמען פון רב הונא אז מען קען אזוי ליינען קרישמע, והאמר רב הונא תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטינופת, א תלמיד חכם טאר נישט גיין אויף אזא פלאץ ווי מען טאר נישט טראכטן אין לערנען, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה, ווייל א תלמיד חכם קען דאך נישט זיין אן טראכטן אין לערנען, ממילא טאר נישט זיין אויף אזא פלאץ ווי מען טאר נישט ליינען. ווייל ער גייט צוקומען צו טראכטן אין לערנען, סאו וויאזוי קען זיין אז דו לאזט אים אפילו ארויסזאגן פון זיין מויל קרישמע מיט א היתר אז ער לייגט ארויף די הענט? זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, לא קשיא כאן בעומד כאן במהלך, ס'איז דא א גרויסע חילוק ווען א מענטש איז עומד במקום הטינופת, אזוי ווי די לשון איז געווען פון רב הונא אז אסור לו לעמוד במקום הטינופת, אדער אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט וואס היה מהלך במקום הטינופת, און די הסבר איז אזוי, וויבאלד די איסור פון טראכטן אין לערנען במקום ערווה, אדער זאגן א דבר שבקדושה במקום ערווה, די איסור איז, ווייל ס'שטייט אין פסוק, והיה מחניך קדוש. ממילא איז די רשב"א מסביר, לערן איך ארויס פון דעם אז די מחנה ווי דו ביסט מוז זיין הייליג. סאו טאמער דו שטייסט אויף א פלאץ, ביסט עומד, עס איז דיין מחנה, מוז עס זיין קדוש, טארסט דערפון נישט טראכטן אין לערנען. מה שאין כן, וואס אונז האמיר אנגעפאנגען די סוגיא פון אמר רב הונא אמר רבי יוחנן היה מהלך במבואות המטונפות, איז עס נישט מחנהו ער וואקט דאך סך הכל דורך, און ממילא איז נישט קיין פראבלעם, דארטן איז דא די היתר אז ער קען לייגן די הענט אויפן מויל און ליינען קרישמע. פרעגט די גמרא ווייטער, איך האב א אנדערע קשיא, מי אמר רבי יוחנן הכי, וויאזוי קענסטו נאכזאגן נאמען פון רבי יוחנן אז ער קען ליינען קרישמע, מיטן הפסק אז ער לייגט ארויף די הענט, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, יעדע פלאץ מעג מען טראכטן אין לערנען, חוץ מבית המרחץ און מבית הכסא. אויב אזוי וויאזוי קען זיין אז מ'טאר נישט מהרהר זיין מיט דברי תורה, וויאזוי קען זיין אז ער לאזט אפילו ליינען קרישמע מיטן היתר אז ער לייגט ארויף די הענט? וכי תימא הכא נמי כאן בעומד כאן במהלך, דאס וואס ער זאגט אז מ'טאר נישט מהרהר זיין מיט דברי תורה איז נאר ווען ס'איז עומד, מה שאין כן ביי אונז רעדט זיך מהלך אזוי ווי מ'האט פריער געמאכט די חילוק, איני, ס'איז נישט אמת, והא רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי יוחנן, רבי אבהו איז געגאנגען אונטער רבי יוחנן זענען געגאנגען צוזאמען, והוה קא קרי קרישמע רבי אבהו האט געהאלטן אינמיטן ליינען קרישמע. כי מטא במבואות המטונפות, ער איז אנגעקומען צו א פלאץ וואו מ'טאר נישט מהרהר זיין מיט דברי תורה, האט רבי אבהו געהאט א דילעמע האט נישט געוואוסט וואס צו טון. אישתיק איז ער געבליבן שטיל און האט נישט ווייטער געליינט. אמר ליה לרבי יוחנן, האט ער שפעטער געפרעגט פון רבי יוחנן, להיכן אהדר? וואו גיי איך צוריק? כ'האב דאך געסטאפט אינמיטן ליינען קרישמע, וואס טו איך יעצט? אמר ליה האט אים רבי יוחנן געענטפערט, אם שהית כדי לגמור את כולה, אויב דו האסט מפסיק געווען, און האסט זיך אפגעשטעלט אזוי סאך אז דו וואלסט ווען אין די צייט געקענט ענדיגן גאנץ קרישמע, חוזר לראש דארפסטו צוריקגיין אנפאנגען קרישמע פון אנפאנג. פרעגט די גמרא יעצט, אויב ס'איז אמת אז ער מעג ווען ליינען קרישמע מיטן לייגן די הענט אויפן מויל, פארוואס האט אים רבי יוחנן נישט געענטפערט דו וואלסט נישט געדארפט אפשטעלן פון ליינען קרישמע? ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, הכי קאמר ליה, רבי יוחנן האט געזאגט פאר רבי אבהו אזוי, לדידי, לא סבירא לי אז דו האסט געדארפט אפשטעלן פון ליינען קרישמע, ווייל דו וואלסט טאקע געקענט ליינען קרישמע מיטן לייגן די הענט אויפן מויל, פארוואס? ווייל ער האלט דאך אינמיטן גיין, היה מהלך, אזוי ווי אונז האבן פריער געזען, ס'דא א חילוק פון מהלך און עומד, אבער לדידך לויט דיך וואס דו האלטסט אז מ'דארף זיך יא אפשטעלן פון ליינען קרישמע און דו האסט דיך אפגעשטעלט, לדידך דסבירא לך אז מ'דארף זיך אפשטעלן איז אם שהית כדי לגמור את כולה חוזר לראש. קומט אויס אונז האמער דא א גרויסע מחלוקת צווישן ר' הונא נאמען פון ר' יוחנן וואס זאגט אז מען קען ליינען קרישמע במבואות המטונפות אויב ער לייגט ארויף די הענט אויף די מויל, און ר' חסדא וואס האט זיך געקריגט און געזאגט אז ער האלט נישט. זאגט די גמרא אונז האמער א ברייתא וואס זאגט ווי ביידע, תניא כוותיה דר' הונא און תניא כוותיה דר' חסדא. תניא כוותיה דר' הונא אונז האבן געלערנט א ברייתא אזוי ווי ר' הונא, המהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פיו ויקרא קרישמע איז עס קלאר אזוי ווי ר' הונא נאמען פון ר' יוחנן אז מען לייגט ארויף די הענט און מען קען ליינען קריש מ. אבער תניא כוותיה דרב חסדא אונז האמיר אויך געלערנט א ברייתא אזוי ווי רב חסדא היה מהלך במבואות המטונפות אויב איינער איז געגאנגען במבואות המטונפות לא יקרא קרישמע זאל ער נישט ליינען קרישמע ולא עוד נישט נאר זאלסט נישט אנפאנגען צו ליינען קרישמע אלא שאם היה קורא אפילו טאמער דו האסט שוין געהאלטן אינמיטן ליינען קרישמע פארדעם ובא און דו קומסט אן צו אזא פלאץ פוסק מוזט דיך אפשטעלן פון ליינען קרישמע זעהט מען קלאר פון די ברייתא אז ס'איז נישט דא קיין היתר אדער קיין פעטענט פון לייגן די הענט אויפן מויל און אזוי ליינען קרישמע ווייל דעמאלטס וואלט דאך די ברייתא געזאגט דו קענסט לייגן די הענט אויף די מויל. זאגט די ברייתא ווייטער לא פסק טאמער האסט דיך נישט אפגעשטעלט, מאי וואס איז מיט דיך, אמר רבי מיאשה בר בריה דרבי יהושע בן לוי עליו הכתוב אומר אויף אזא מענטש זאגט דער פסוק וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם אז דער מענטש נוצט די הלכות און נוצט די מצוות אויף נישט גוטע וועגן רב אסי אמר אויף אים ווערט געזאגט די פסוק וואס עס שטייט אין ישעיה הוי מושכי העוון בחבלי השוא ער ציט ארויף די עוון אויף זיך מיט חבלי שוא, שוואכע שטריק, זאגט רשי אז מיט א דיבור ברענגט ער ארויף אויף זיך א עוון. רב אדא בר אהבה אמר מהכא, אויף אים געזאגט, ווערט געזאגט די אנדערע פסוק כי דבר השם בזה. ואם פסק טאמער ער שטעלט זיך יא אפ אזוי ווי די הלכה איז, אזוי ווי די ברייתא זאגט, די ברייתא האלט מען דארף זיך אינגאנצן אפשטעלן, אמר רבי אבהו עליו הכתוב אומר ובדבר הזה תאריכו ימים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא, היתה טליתו חגורה לו על מתניו, אויב א מענטש האט א טלית, דאס הייסט א קלייד, וואס איז ארום גענומען ביי זיינע לענדן, ביי זיין וועיסט, דארטן ווי מען לייגט די גארטל, און פון דארט אראפ האט ער א זאך וואס דעקט אים צו, אבער זיין לב, זיין בויך, זיין אויבערשטע חלק איז אויפגעדעקט, מותר לקרות קרישמע, מעג ער אזוי ליינען קרישמע, די עיקר איז אז זיין ערווה איז צוגעדעקט. תניא נמי הכי, היתה טליתו של בגד ושל עור ושל שק, ס'איז געמאכט פון אסאך סארט מיני מאטעריאלס, חגורה על מתניו אויב ס'איז ארום גענומען זיין וועיסט מותר לקרות קרישמע, מעג ער ליינען קרישמע, גיימיר יעצט ארויף צו דף כ"ה עמוד א'. דאס איז אלעס לקרישמע, אבל לתפילה, אבער ווען ס'קומט צום דאווענען, איז חוץ פון דעם וואס ס'דארף זיין, די ערווה דארף זיין צוגעדעקט, קומט דאך צו נאך א קנייטש, ער מוז זיך דאווענען פארן אייבערשטן, אזוי ווי כאילו ער איז עומד לפני המלך, ממילא דארף ער זיך אינגאנצן געהעריג אנטוהן, איז אבל לתפילה עד שיכסה את לבו ביז ער דעקט צו זיין הארץ, און ווי די בח זאגט, הוא הדין, די גאנצע גוף דארף מען צודעקן, אבער בדיעבד איז גוט אפילו טאמער האט זיך נישט צוגעדעקט. ואמר רב הונא. שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא, אויב א מענטש האט פארגעסן איז אריין מיט די תפילין אין בית כסא, דארף מען געדענקן מען רעדט אמאליגע צייטן וואס מען איז געגאנגען א גאנצן טאג מיט די תפילין, וואס זאל ער טון, מניח ידו עליהן, לייגט ער ארויף די הענט אויפן תפילין עד שיגמור ביז ער ענדיגט, פרעגט די גמרא עד שיגמור סלקא דעתך, פארוואס זאל איך אים לאזן בלייבן אין בית כסא ביז ער ענדיגט, פארוואס זאל ער נישט גלייך ארויסגיין, אויסטון די תפילין, און נאכדעם צוריקגיין ענדיגן? אלא כדאמר רב נחמן בר יצחק עד שיגמור עמוד ראשון, דאס הייסט איינמאל ס'האט שוין אנגעפאנגען ארויסצוקומען, זאל ער עס לאזן ארויסקומען און נישט סטאפן אינדערמיט, פרעגט די גמרא פארוואס טאקע נישט, וליפסוק לאלתר וליקום, זאל ער זיך אפשטעלן אינמיטן, ענטפערט די גמרא עס איז א סכנה, בשם רבי שמעון בן גמליאל, דתניא רבי שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, אויב ס'האט שוין אנגעפאנגען ארויסצוקומען, און דער מענטש מאכט ס'זאל צוריק גיין, ס'גייט אריין צוריק אין די קערפער, מביא את האדם לידי הדרוקן, דאס איז, א קרענק וואס ס'מאכט די בויך זאל פלאצן, סילון החוזר, ס'איז מי רגליים וואס האט שוין אנגעפאנגען צו קומען, און ס'פאנגט אן צו קומען און דו שטעלסט עס אפ אינדערמיט, מביא את האדם לידי ירקון, א אנדערע סארט קרענק. סאו ביז אהער האבן מיר יעצט גערעדט די לעצטע. האלבע עמוד, די ענין פון אז די ערווה דארף זיין צוגעדעקט בשעת מען זאגט די דבר שבקדושה, דאס לערנט מען ארויס פון ולא יראה בך ערות דבר, והיה מחניך קדוש. ס'איז דא נאך א פסוק אין פרשת כי תצא, א פסוק פאר דעם, וואס ס'שטייט אין די תורה, און די גמרא גייט עס באלד אראפברענגען, די לשון הפסוק איז, והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך, פון דעם לערנט מען ארויס אז ס'דא א חיוב צוצודעקן די צואה און מען טאר נישט זאגן א דבר שבקדושה טאמער ס'איז דא צואה לעבן אים. זאגט די גמרא, איתמר, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, צואה על בשרו, אויב א מענטש האט צואה אויף זיין קערפער, ערגעץ אויף זיין קערפער, או ידו מונחת בבית הכסא, דאס הייסט אזוי, ער האט נישט אויפגעדעקט די צואה, די צואה איז צוגעדעקט, וואס בעצם מטעם די צואה מעג מען זאגען א דבר שבקדושה, אבער די פראבלעם איז אז ס'ליגט ערגעץ אויף זיין קערפער, די שאלה איז צו א מענטש אין אזא מצב קען זאגען א דבר שבקדושה, או ידו מונחת בבית הכסא, הגם ס'איז אין א אנדערע צימער, אבער א חלק פון זיין קערפער, זיין הענט, איז אריין געשטעקט דארט. איז רב הונא אמר מותר לקרות קרישמע, ווייל די צואה איז צוגעדעקט, רב חיסדא אמר אסור לקרות קרישמע ווייל ס'איז אויף א חלק פון די קערפער, און די גמרא איז מסביר, אמר רבא מאי טעמא דרב הונא דכתיב כל הנשמה תהלל קה, די חלק איז די נשימה, די עיקר איז די וועג ווי אזוי מ'רעדט, די מויל, די אטעם, דאס איז גוט, און ס'איז נישט דא קיין צואה אפען צו אים. מאי טעמא דרב חיסדא, דכתיב כל עצמותי תאמרנה השם מי כמוך, מוז עס זיין כל עצמותי, די גאנצע קערפער אן קיין אויסנאם מוז זיין ריין. זאגט די גמרא ווייטער נאך א הלכה אין הלכות צואה, איתמר, ריח רע שיש לו עיקר, אויב א מענטש איז אין א פלאץ וואו ס'איז דא א ריח רע פון צואה, איז א מחלוקת ווי ווייט די מענטש דארף זיך מרחיק זיין, רב הונא אמר מרחיק ד' אמות וקורא קרישמע ער מוז גיין ד' אמות אוועק פון די צואה, ורב חיסדא אמר ס'איז נישט גענוג צו גיין ד' אמות אוועק פון די צואה, וויבאלד מ'דארף אנפאנגען צו רעכענען ד' אמות מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח, נאכדעם וואס די ריח ענדיגט זיך פון דארט און ווייטער דארפסטו גיין ד' אמות און אזוי קורא קרישמע קענסטו ליינען קרישמע. זאגט די גמרא תניא כוותיה דרב חיסדא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי רב חיסדא שטייט אין א ברייתא לא יקרא אדם קרישמע לא כנגד צואת אדם א מענטש זאל נישט ליינען קרישמע נעבן צואה פון אדם פון א מענטש זאגט די ברייתא ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזיר אויך נישט פון לעבן די צואה פון א כלב אדער א חזיר ווייל די צואה פון די בעלי חיים איז גאר א שטארקע ריח זאגט די ברייתא ווייטער ולא כנגד צואת תרנגולים אויך נישט קעגן די צואה פון תרנגולים ולא כנגד צואת אשפה א אשפה האט גאר א שווערע ריח, שריחה רע. זאגט די ברייתא אם היה מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים, אויב די צואה איז אויף א פלאץ וואס איז הויעך צען טפחים אדער נידריג צען טפחים קומט אויס ס'ווערט גערעכנט ווי ס'איז אן אייגענע רשות, יושב בצידו וקורא קרישמע קען ער ליינען קרישמע לעבן דעם אפילו טאמער ס'איז נישט צוגעדעקט אין א פאל וואס ער זעהט עס נישט, למשל ער מאכט צו די אויגן, ואם לאו, אויב ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, מרחיק מלא עיניו, מוז ער אוועקגיין גענוג ווייט אז ער קען עס מער נישט זען. זאגט די ברייתא ווייטער, וכן לתפילה, די זעלבע זאך איז אויך לגבי תפילה. ריח רע שיש לו עיקר. מרחיק ד' אמות ממקום הריח וקורא קרישמע. קומט אויס האמיר עס לכאורה דא א אפענע ברייתא וואס זאגט אזוי ווי רב חסדא אז מען דארף מרחיק ד' אמות ממקום הריח. זאגט אבער די גמרא אמר רבא לית הלכתא כי הא מתניתא, דו האסט געברענגט א ברייתא, איך ווייס אבער אז נישט אלע הלכות וואס די ברייתא ברענגט אראפ פסק'ן מיר אונז ווי דעם, ווייל איינע פון די הלכות וואס די ברייתא האט אראפגעברענגט איז געווען אז מען טאר נישט ליינען קרישמע כנגד צואת חזירים כנגד צואת תרנגולים, איך גיי דיך ברענגען א ברייתא וואס זאגט אנדערש, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא לא יקרא אדם קרישמע לא כנגד צואת אדם, זאגט אבער די ברייתא ולא כנגד צואת צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן. זעהט מען אנדערש פון די פאריגע ברייתא וואס האט געזאגט אז מען טאר נישט ליינען קרישמע לעבן צואת חזירים אדער צואת כלבים, די ברייתא זאגט אז סתם אזוי מעג מען יא ליינען קרישמע קעגן צואת חזירים נאר טאמער מען האט אריינגעלייגט עורות, הויט, דאס הייסט לעדער, מען וויל מאכן באארבעטן די לעדער, דעמאלטס האט עס א שטערקערע שמעק, נאר דעמאלטס טאר מען נישט ליינען קרישמע לעבן דעם. מה שאין כן סתם אזוי מעג מען יא ליינען קרישמע לעבן דעם. בעו מיניה מרב ששת, ריח רע שאין לו עיקר, דאס הייסט ס'איז נישט קיין ריח רע וואס קומט פון צואה, נאר וואס דען ס'קומט א ריח רע, למשל ס'קומט פון א מענטש האט ארויסגעלאזט א ריח רע שאין לו עיקר. מהו, וואס איז די הלכה לגבי ליינען קריאת שמע? אמר להו, אתו חזו קומטס לאמיך ענק ווייזן הני ציפי דבי רב וועלכע פלעצער ווי ס'זענען געווען דארטן תלמידי חכמים זענען געשלאפן דארטן איבער נאכט אין בית מדרש, דהני גנו, טייל מענטשן ליגן דא און זיי שלאפן, והני גרסי, טייל תלמידי חכמים זיצן אין די אנדערע זייט בית מדרש און זיי לערנען, הגם ס'קומט אסאך מאל ארויס וויבאלד זיי שלאפן קומט א א ריח רע. זאגט אבער די גמרא והני מילי בדברי תורה, זיי לערנען, האט מען מיקל געווען זיי קענען ווייטער לערנען, אבל בקרישמע לא, האט מען געזאגט אז דארפסט ארויסגיין צו א פלאץ וואס ס'איז נישט דא דער ריח און דארטן קענסטו ליינען קרישמע, און אפילו בדברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה ס'קומט פון דיין חבר, אבל דידיה ס'קומט פון דיך אליינס לא, דארפסטו ווארטן זאגט רש"י עד שיכלה הריח. זאגט די גמרא ווייטער איתמר אונז האבן געלערנט צואה עוברת, וואס איז די הלכה צואה וואס ווערט געטרענספערט ס'ווערט געפירט פון איין פלאץ צו די אנדערע די צואה איז נישט אויף איין פלאץ אביי אמר מותר לקרות קרישמע אין אזא פאל ווערט נישט געזאגט די הלכות וואס אונז האבן פריער געזעהן אז מ'דארף זיך דערווייטערן ד' אמות ווייל די צואה איז נישט אויף איין פלאץ עס איז גרינגער רבא אמר אסור לקרות קרישמע מ'טאר נישט ליינען קרישמע. אמר אביי מנא אמינא לה, פון ווי נעם איך מיין הלכה אז ס'דא א חילוק ווען די צואה בשעת מ'טראגט עס אריבער? דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה הטמא עומד תחת האילן, אויב א מצורע שטייט אונטער א בוים, והטהור עובר, און איינער וואס איז טהור גייט אריבער, קומט אויס אז ער ווערט געטראגן, עס הייסט ער גייט דורך די בוים וואס אונטער די בוים שטייט די טמא'נע מצורע, טמא ווערט ער טמא. טאמער עס איז פארקערט. טהור, א טהור'ע מענטש עומד תחת האילן, וטמא עובר, און די טמא'נע מענטש גייט דורך, קומט אויס בשעת ער גייט דורך איז די טמא'נע מענטש אונטער די בוים, וואלט איך לכאורה געקענט טראכטן אז די טהור'ע מענטש וואס איז אויך אונטער די בוים דעמאלטס צוזאמען מיט אים זאל ער ווערן טמא, זאגט די ברייתא ניין, טהור ער בלייבט טהור, פארוואס? ווייל ער איז נאר דורך געגאנגען. ואם עמד, אויב די טמא'נע מענטש האט זיך אפגעשטעלט, איז ער דאך אונטער די בוים, און ער שטייט דארט, טמא איז ער טמא. וכן באבן המנוגעת, א אבן וואס ס'האט א נגע, איז אויך די זעלבע הלכה אז נאר טאמער עס בלייבט שטיין אויף איין פלאץ און יענע פלאץ ווערט די פלאץ ווי ער איז ווי ער איז זיין פלאץ זאגט מען אז עס איז מטמא. זאגט אביי די זעלבע זאך איז ביי צואה. ורבא אמר לך ניין, דו קענסט דאך נישט ברענגען קיין ראיה פון א מצורע, התם בקביעותא תליא מילתא דארטן ווענדט זיך עס אין א קביעותא דכתיב בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ווי זיין מושב איז. אבער גייט עס נאר דורך איז נישט מושב, הכא והיה מחניך קדוש אמר רחמנא, דארף זיין דיין מחניך קדוש, אפילו טאמער צואה עוברת גייט דורך, למעשה איז דיין מחנה איז נישט קדוש, והא ליכא און ס'איז נישט קדוש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא פי חזיר כצואה עוברת דמי, די מויל פון א חזיר וואס איז אייביג פול מיט צואה, איז עס הלכה אזוי ווי צואה עוברת. פרעגט די גמרא פשיטא ס'האט דאך אייביג צואה. ענטפערט די גמרא לא צריכא אף על גב דסליק מנהרא אפילו טאמער עס איז יעצט ארויסגעקומען פון די נהר, דאס הייסט מען האט עס אפגעוואשן, אף על פי כן זאלסטו וויסן די פי חזיר האט יא הלכה פון צואה עוברת, און די הסבר שטייט אין רבינו יונה ווייל ס'האט א הלכה ווי גרף של רעי וואס אונז גייען זעהן אין עמוד ב' אז ס'איז אסור און דאס איז אפילו טאמער עס האט נישט בפועל קיין צואה בשעת מעשה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה ספק צואה, אויב א מענטש האט א ספק אין א פלאץ צו עס איז דא צואה אדער נישט, אסורה טאר ער נישט דאווענען דארט, ספק מי רגליים מותרין איז יא מותר. איכא דאמרי אמר רב יהודה ספק צואה בבית מותרת, נאר אין א הויז וואס איז געווענליך נישט דא דארטן קיין צואה, און רבינו יונה לייגט צו עס רעדט זיך אין אזא הויז ווי עס איז נישט מצויין קטנים, מה שאין כן באשפה, טאמער עס איז א אשפה וואס איז יא מצוי צואה, דארטן דאס ספק אסורה איז עס יא אסור אפילו ספק. ספק מי רגליים, טאמער די ספק איז אויף מי רגליים, אפילו באשפה נמי מותרין. פארוואס טאקע? זאגט די גמרא סבר לה כי הא דרב המנונא, דאמר רב המנונא לא אסרה תורה, ביי מי רגליים האט די תורה נישט גע'אסר'ט, אלא כנגד עמוד בלבד, נאר בשעת ס'קומט ארויס פון די מענטש אבער נישט ס'איז אראפגעגאנגען אויפן פלאר, איינמאל ס'ליגט שוין אויפן פלאר מהתורה איז נישט קיין פראבלעם. פארוואס טאקע נישט? וכדרבי יונתן, דרבי יונתן רמי האט געפרעגט די סתירה. איין פלאץ שטייט ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. סאו די תורה זאגט נאר זאלסט ארויס גיין, עס שטייט נישט מ'זאל עס צודעקן, וכתיב אבער אין די נעקסטע פסוק שטייט ויתד תהיה לך וגומר וכסית את צאתך אז מ'דארף עס צודעקן, וואס איז די חילוק הא כיצד כאן בגדולים, דאס הייסט צואה דארף מען צודעקן, כאן בקטנים איז נישט קיין פראבלעם אפילו ס'נישט צוגעדעקט, אלמא קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד נאר בשעת ס'קומט ארויס, הא נפול לארעא, איינמאל ס'איז שוין אויף דער ערד שרי איז עס מותר. נאר וואס דען רבנן הוא דגזרו בהו. ממילא וכי גזרו בהו רבנן, ווייסטו ווען די חכמים האבן גע'אסר'ט בוודאן ס'איז זיכער דא מי רגליים. אבל בספקן, אז ס'נאר א ספק, לא גזרו האבן זיי נישט גע'אסר'ט. ובוודאן עד כמה, ווען ס'איז דא ודאי, ווען האבן זיי גע'אסר'ט? אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שמטפיחין ס'איז נאך גענוג נאס אז ס'קען נאס מאכן עפעס אנדערש. וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל זמן שמטפיחין, וכן אמר עולא כל זמן שמטפיחין. דערציילט די גמרא גניבא משמיה דרב אמר ער האט מחמיר געווען כל זמן שרשומן ניכר אפילו ס'קען מער נישט נאס מאכן אבער מ'קען עס נאך דערקענען אז ס'איז דא דארט אויף דער ערד איז מען איז עס אסור. אמר רב יוסף שרא ליה מריה לגניבא זאל די אייבערשטער רחמנות האבן אויף אים אז ער איז מחמיר געווען מער ווי מ'דארף. השתא צואה, מה דאך צואה וואס איז הארבער? אמר רב יהודה אמר רב כיוון שקרמו פניה אז ס'איז געווארן אינגאנצן פארטריקנט אז ס'איז זיך געטוישט די פנים ס'הייסט ס'האט אנדערע ס'זעט אויס אנדערש מותר מעג מען? מי רגליים מיבעיא אז רשומן ניכר זאל מען מעגן?

דעמאלטס דארף מען מחמיר זיין. אמר רבינא, הוה קאימנא קמיה דרב יודא, איך בין געשטאנען פאר רב יודא, מדיפתי, חזא צואה, און ער האט געזען ווי פון דערווייטנס ווי ערגעץ דארטן איז דא צואה, האט ער געוואלט וויסן טאמער ער מעג דארטן זאגן א דבר שבקדושה, אמר לי האט ער מיך געזאגט, עיין, גיי, טשעק, אי קרמו פניה אי לא.

ווילאנג ס'איז מטפיח, דאס הייסט ס'קען נאך מאכן נאס עפעס אנדערש איז אסור, נבלעו, טאמער ס'איז שוין געווארן איינגעשלינגען או יבשו, ס'איז געווארן אינגאנצן פארטריקנט, מותרים, מעג מען. מאי לאו, מיינסטו דען נישט נבלעו דומיא דיבשו האט די זעלבע גדר ווי יבשו? מה יבשו דאין רשומן ניכר הערשט דעמאלטס איז עס מותר, אף נבלעו דאין רשומן ניכר. הא רשומן ניכר איז אסור, אף על גב דאין מטפיחין, זעהט מען אז מ'איז מחמיר אויף אפילו רשומן ניכר אליינס איז א פראבלעם. פרעגט די גמרא צוריק ולטעמיך אימא רישא כאגב די רישא פון די ברייתא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור איז משמע הא רשומן ניכר איז עס מותר. ווייל איינמאל ס'איז נישט מטפיח איז עס שוין מותר. אלא מהא ליכא למשמע מינה פון די ברייתא קענסטו נישט ברענגן קיין ראיה. זאגט די גמרא לימא כתנאי א אנדערע ברייתא וואס דארט איז דא א מחלוקת תנאים אין די נקודה. די ברייתא זאגט כלי שנשפכו ממנו מי רגליים אסור לקרות קריאת שמע, מען טאר נישט ליינען קריאת שמע מיט אזא כלי, כנגדו קעגן איר, אבער מי רגליים עצמן שנשפכו ס'איז זיך אויסגעגאסן, איז ווענדט זיך, נבלעו, טאמער ס'איז איינגעשלינגען געווארן מותר איז מותר, לא נבלעו איז אסור, ס'הייסט לויט תנא קמא ווענדט זיך עס אין נבלעו. רבי יוסי אומר, כל זמן שמטפיחין, ווילאנג ס'איז מטפיח דעמאלטס איז עס אסור. פרעגט די גמרא, מאי נבלעו מאי לא נבלעו דקאמר תנא קמא. אילימא וועסטו וועלן זאגן, נבלעו מיינט דאין מטפיחין, לא נבלעו מיינט דמטפיחין אז ס'ווענדט זיך נאר אין מטפיחין, און וואס קומט רבי יוסי זאגן לויט דעם, ואתא רבי יוסי למימר, כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הא רשומן ניכר שרי. אז ס'ווענדט זיך טאמער ווילאנג ס'איז מטפיח איז עס אסור, אבער טאמער ס'איז נישט מטפיח איז עס מותר, אפילו ס'איז רשומן ניכר. פרעגט די גמרא, טאמער תנא קמא האט אויך געזאגט ס'ווענדט זיך אין מטפיח איז היינו תנא קמא. אלא מוז זיין תנא קמא געזאגט נבלעו דאין רשומן ניכר.

והכא בטופח על מנת להטפיח איכא בינייהו, ווי שטארק מטפיח ס'דארף זיין ס'זאל זיין א פראבלעם, צו ס'איז דאס אליינס אז ס'איז נאס איז א פראבלעם אדער ניין, ס'מוז זיין גענוג נאס אז ס'קען מאכן נאס עפעס אנדערש. לויט תנא קמא, טופח על מנת להטפיח איז עס אסור טאמער נישט נישט, רבי יוסי האלט אפילו טופח אליינס איז אויך אסור. זאגט די גמרא גיימיר צוריק צו די משנה וואס אונז האבן געהאט עטליכע בלאט צוריק, ירד לטבול אם יכול לעלות, ער זעט ס'ווערט שוין די נעץ, און ער וויל קענען ליינען קרישמע האט ער נישט קיין צייט ארויסצוקומען קען ער זיך צודעקן מיט די וואסער. פרעגט די גמרא פארוואס איז ברענט מיך יעצט די נעץ? אונז ווייסמיר דאך אז מען קען ליינען קרישמע דריי שעה אריין אין טאג. לכאורה לימא תנן סתמא כר' אליעזר, דאמר עד הנץ החמה. מען קען דא ליינען קרישמע ביזן נעץ. ממילא דארף איך אים געבן א עצה אז ער האלט שוין ביי די נעץ. זאגט די גמרא ניין ס'נישט אזא ראיה אפילו תימא רבי יהושע וואס רבי יהושע האלט אז מען קען ליינען קרישמע ביז דריי שעה אריין אין טאג אזוי ווי אונז פסק'ען מיר. נאר ווי דען ודילמא כותיקין. אפילו לויט רבי יהושע, און אפילו לויט אונז, איז דאך בעסער אז מען ליינט קרישמע פארן נץ, און מען דאווענט ביים נץ. דאמר רבי יוחנן ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה. ממילא דארף איך געבן א עצה פאר די מענטש צו טון אזוי ווי ותיקין. געשטאנען אין די משנה ואם לאו יתכסה במים ויקרא זאל זיך צודעקן מיט וואסער און אזוי ליינען. פרעגט די גמרא וואס האב איך פון קלארע וואסער ווייל ער והרי ליבו רואה את הערווה. אמר רבי אלעזר ואיתימא רב אחא בר אחא משום רבינו, במים עכורין שנו, ס'רעדט זיך מיט נישט קיין קלארע וואסער, וואס דאס מאכט ס'זאל נישט זיין רואה את הערווה, און ביי ערווה ווייסן מיר די עיקר איז די זעהן, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ולא יראה לך ערות דבר. דדמו כארעא סמיכתא, נישט קלארע וואסער איז כאילו ער האט די ערד וואס דעקט וואס איז מפסיק שלא יראה לבו את ערותו. תנו רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא מים צלולין קלארע וואסער, ישב בהן עד צוארו וקורא און ער קען יא ליינען קרישמע, און ויש אומרים עוכרן ברגלו, ער זאל מיט די פיס מאכן מיט די פיס וואס זאל מאכן שמוציג די וואסער, און דאס גייט זיין א הפסק, פארוואס אזוי איז נישט לבו רואה את הערווה? פרעגט די גמרא ווי אזוי קען תנא קמא לערנען אז מיט קלארע וואסער קען ער ליינען קרישמע, ותנא קמא והרי לבו רואה את הערווה, ענטפערט די גמרא קסבר תנא קמא לערנט לבו רואה את הערווה מותר. פרעגט די גמרא והרי עקבו רואה את הערווה, זיין פירשט זעהט דאך די ערווה און דאס איז א זאך וואס איז געווענליך אפגעטיילט ס'זעהט נישט, און אין אזא פאל ווי אזוי קען מען ליינען קרישמע? ענטפערט די גמרא קסבר עקבו רואה את הערווה מותר. איתמר אונז האבן געלערנט אין א ברייתא עקבו רואה את הערווה מותר און נוגע טאמער ס'רירט אן, דעמאלטס אביי אמר אסור ורבא אמר מותר, איז רב זביד מתני לה שמעתא הכי אזוי ווי אונז האבן יעצט געזעהן א מחלוקת אביי רבא, אבער רב חיננא בריה דרב איקא מתני לה הכי אזוי, נוגע דברי הכל אסור, רואה, טאמער ס'איז נאר רואה, אביי אמר אסור, רבא אמר מותר, און ער לויט זיין גרסא איז דא א הסבר צו די מחלוקת. רבא אמר מותר לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ממילא וועגן דעם עקבו רואה את הערווה איז נישט קיין פראבלעם. והלכתא פירט די גמרא אויס נוגע אסור, רואה מותר. אמר רבא זאגט די גמרא ווייטער האט רבא געזאגט צואה בעששית, אויב די צואה ליגט אין א דורכזיכטיגע פלאץ דאס הייסט ער האט א גלאז למשל וואס איז מפסיק צווישן אים און די צואה, מותר. פארוואס? ווייל אונז האבן שוין געהאט פריער, אין די תורה שטייט די צואה דארף זיין צוגעדעקט, איז איינמאל ס'האט שוין אפילו א גלאזערנע זאך, למעשה איז עס א צודעק, איז עס נישט קיין פראבלעם. מותר לקרות קריאת שמע כנגדה, אבער ערווה בעששית איז עס אסור. אפילו דו האסט א גלאזערנע צודעק, אבער טאמער דו קענסט זען די ערווה דורך זען, איז עס א פראבלעם, וויבאלד ביי ערווה שטייט לא יראה לך ערות דבר, דו טארסט עס נישט זען. און די גמרא איז מסביר.

מניח סנדלו עליה, לייגסט דיין שיך אויף דעם, דעקסט צו די לאך, און ס'איז נישט קיין פראבלעם, וקורא קריאת שמע. בעי מר בריה דרבינא וואס גייט זיין צואה דבוקה בסנדלו, די צואה האט זיך צוגעקלעבט צו זיין שיך, תיקו. אמר רב יהודה עכו"ם ערום א נאקעטע גוי אסור לקרות קריאת שמע כנגדו, פרעגט גמרא מאי איריא עכו"ם אפילו ישראל נמי, זאגט גמרא פארקערט, ישראל פשיטא ליה דאסור ווייל ס'האט א דין פון ערווה, עכו"ם איצטריכא ליה, מהו דתימא הואיל וכתיב בהו אשר בשר חמורים בשרם וואלט איך געקענט מיינען אז האבן א דין ווי א חמור,